מלכים א', פרק ו', די היינטיגע פרק איז די פרק פון צורת הבית, ס'הייסט ווי אזוי האט אויסגעזען די בית המקדש וואס שלמה האט געבויט, און בעצם אויך די זמן הבית, ס'הייסט צוויי נומבערס, דא די נומבער פון ווי אזוי מ'האט עס געבויט, די ארקיטעקטשער, וואס זיך רעכנט אויס, און די צייט ווען האט מען עס געבויט און ווי לאנג האט עס גענומען צו בויען, איז קודם די ערשטע זאך וואס דאס נעמט אזוי ארום די פרק, אן א ווען האט מען עס געבויט, פיר הונדערט און אכציג יאר נאך יציאת מצרים, דאס איז די זמן די אין די היסטאריע ווען האט מען אנגעהויבן די בנין בית המקדש. און אין וועלכע צייט פונקטליך די פערדע יאר פון מלכות שלמה אין די צווייטע חודש וואס הייסט חודש זיו דאס איז די צייט ווען מען האט עס געבויט און עס האט גענומען זיבן יאר אזוי ווי די פסוק פירט אויס מען האט געענדיגט די עלעפטע יאר פון מלכות שלמה זיבן יאר שפעטער אין די אכטע חודש וואס דאס הייסט חודש בול אויף אונזערע שפראך הייסט עס פון אייר ביז חשוון ס'אינטערסאנט כאילו איין חודש נאך די פסח און איין חודש נאך תשרי דעמאלטס האט זיך געענדיגט די בית המקדש יעצט וויאזוי האט מען עס געמאכט איז דא אסאך פרטים מען קען ווערן פארלוירן לאמיר פרובירן צו זיין זייער פשוט קודם כל געווען דריי לעוועלס לאמיר פארשטיין ס'געווען דריי אנדערע סארט זאכן פון וואס די בית המקדש איז געווען געמאכט די עיקר בנין איז געווען געמאכט פון שטיינער אונז האבן געלערנט די פריערדיגע פרק ווי מ'האט געהאקט שטיינער אין די בערג זיבעציג אכציג טויזנט מענטשן און מ'האט געברענגט שטיינער דאס איז די ערשטע לעוועל פון די בנין, דאס איז געווען געמאכט פון שטיינער, זעט אויס די די סקעלעטאן אזוי ווי די עיקר חלקים געמאכט פון שטיינער, די פסוק רעכנט דא אויך אויס ווי אזוי מען האט גענוצט די שטיינער, מען האט מען האט נישט געשניטן אויפן פלאץ די שטיינער, ס'שטייט אין די תורה מען זאל מאכן אבן שלימה די מזבח, די בית המקדש אויכעט זעט אויס, מען האט יא געדארפט שניידן, די שטיין דארף זיך שניידן פון א בארג, ווי קומט א שטיין, אבער מען האט עס געשניטן אין די בארג אין די בשעת הבנין שטייט לא נשמע כלי ברזל געווען שטיל כאילו נישט געהערט קיין האקן ברזל ס'איז געווען אלע שטיינער זענען שוין געקומען גרייט נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט די שטיינער האט מען צוגעלייגט האלץ ארום און ארום צוגעדעקט אויף שטיינער מיט האלץ און פארשידענע סארטן האלץ נאכדעם אויפן האלץ האט מען צוגעדעקט מיט גאלד דאס זענען די דריי לעוועלס און דער פסוק פארציילט יעדע איינס עקסטער און אן געוויסע זאכן איז געווען נאר פון האלץ יא און געוויסע זאכן נאר פון גאלד און אזוי ווייטער לאמיר פארשטיין קודם האט מען געמאכט א בנין פון האלץ פון סארי פון שטיינער. ס'איז געווען זעכציג אמה לאנג ביי צוואנציג אמה ברייט און דרייסיג אמה הויך, דאס איז די גאנצע בנין די עיקר בנין, חוץ פון דעם איז געווען א אולם וואס דאס איז געווען אזוי ווי אין פראנט פון די הויז, ס'איז געווען צוואנציג ביי צען, דאס הייסט די צוואנציג איז בעצם די זעלבע צוואנציג ווי ברייט די גאנצע הויז איז געווען, צוואנציג ביי זעכציג דאס איז צוואנציג ביי צען אין פראנט פון דעם, חוץ פון דעם ס'איז געווען פענסטערס, נאך א זאך וואס מ'האט געמאכט דאס אויך פון שטיינער איז געווען ארום און ארום א יציע, ס'הייסט אזעלכע קעמערלעך אזעלכע הייזלעך אויפן זייטן ארום און ארום פון דעם בנין, און ס'איז געווען דריי שטאק דערפון, זעט אויס יעדע שטאק איז געווען פינף אמה הויעך, סך הכל פופצן אמה קומט אויס, און די שטאק זענען געווען אז די אונטערשטע איז געווען קלענער פון די אויבערשטע, וואס איז פשט? וואס האט מען געמאכט די בנין די די ווענט פון די בית בית המקדש האט מען געמאכט ס'גייט אזוי אריין, ווי מער ס'איז געווען העכער גייט עס אביסל אריין, און אזוי אויפן די פלאץ ווי ס'גייט אריין האט מען געגעבן א לייג ארויף די האלץ אדער די זאכן וואס מען האט פון דעם געבויט די רופט עס יציע די קעמערלעך ארום און ארום אזוי האט מען נישט געדארפט אריינהאקן מיט טשוואקן אין די האלץ אין די סארי אין די שטיינער פון די בנין ארום און ארום מ'קען עס אזוי ארויפלייגן פשוט אויף דעם און דאס איז די סדר ארום בעיקר פון די בנין דאס איז די עצם בנין נישט מער חלקים סך הכל צוויי חלקים א בנין און א אולם. און ארום און ארום די יציע, דאס איז די בנין. נאכדעם שטייט כאילו מ'האט עס געענדיגט, דאס איז געווען די ערשטע סטעפ, יא, מ'דארף מאכן די שטיינער, דער אייבערשטער קומט צו שלמה, ער זאגט אויב דו וועסט גיין דרך התורה, וועל איך מקיים זיין וואס כ'האב געזאגט פאר דוד, ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי את ישראל, ס'וועט זיין גוט, און ס'וועט זיין א הצלחה, זיין שכינה וועט רוען, דאס איז די ערשטע סטעפ. יעצט איז דא א צווייטע סטעפ, די סטעפ פון האלץ, די האלץ סיי עס איז א נייע זאך, ס'דא אפאר סארטן האלץ, בעיקר פשוט'ע זאכן האט מען געמאכט פון עצי ארזים וואס מען ברענגט פון לבנון, נאכדעם מער פענסי זאכן האט מען געמאכט פון עצי שמן, אפשר איז אויך געקומען פון לבנון, שטייט אבער נישט. יעצט וואס האט מען געמאכט פון האלץ? מ'קען זאגן באמת צוויי עיקר זאכן, קודם כל אזוי ווי די אינער ווענט מ'קען זאגן פון בית המקדש האט מען געמאכט פון האלץ, קודם האט מען אלעס צוגעדעקט מיט האלץ, זאל מען נישט זען שטיין, עס איז נישט שיין צו זען שטיין, מ'האט אלעס צוגעדעקט מיט האלץ, שיינע שורות האלץ. צווייטנס האט מען געמאכט אינעווייניג צוויי צימערן ס'איז דא די קודש הקדשים ס'געווען זעכציג אמה גרויס די גאנצע בנין צוואנציג פון דעם האט מען געמאכט די קודש הקדשים נאך פערציג איז די היכל איז די חילוק געווארן פון האלץ ס'איז געווען א טיר פון האלץ אינצווישן איז דאס איז איין זאך וואס מען האט געטון מיט די האלץ צווייטע זאך וואס מען האט געטון מיט די האלץ איז אויכעט מען האט געמאכט עפעס קישוטים די פסוק רופט עס דא מקלעת, פקעים, פטורי ציצים, נישט קלאר פונקטליך די עברי טייטש פון יעדע ווארט, אבער מען מאכט שיינע דיזיינס פון האלץ, קען מען מאכן אויספארעמען שיינע מאלדינגס, איך ווייס שיינע זאכן מען געמאכט פון האלץ, ארום און ארום געלייגט שיינע זאכן פון האלץ. דאס איז געווען געמאכט פון עצי ארז, און נאכדעם האט מען עס נאך נישט נאר געלאזט האלץ, נאר מען האט אויך צוגעדעקט מיט גאלד, די אלע זאכן האט מען צוגעדעקט אויך מיט גאלד, און געמאכט אפשר שיינע זאכן פון גאלד אויכעט, די מזבח האט מען צוגעדעקט מיט גאלד און אזוי ווייטער. יעצט קומט די סטעפ פון נאך א סארט האלץ וואס איז עצי שמן, עפעס א מער פענסי סארט האלץ זעט אויס, פון דעם האט מען געמאכט, קודם האט מען געמאכט כרובים, שלמה המלך האט געמאכט גרויסע כרובים, ס'איז געווען צען אמות גרויס יעדע כרוב, פינף אמות יעדע פליגל פון יעדע כרוב, צען אמות הויעך, מ'האט עס געלייגט אין די קודש הקדשים בעצם, אויסגעפילט די גאנצע הויז, ס'געווען צוואנציג ביי ביי צוואנציג קומט אויס צען כרוב, צוויי כרובים פילן אן די גאנצע זאך. און אויכעט איז געווען געמאכט פון האלץ און צוגעדעקט מיט גאלד אזוי די גאנצע ארום און ארום איז געווען פון האלץ צוגעדעקט מיט גאלד אפילו די פלאר האט מען צוגעדעקט מיט גאלד געמאכט נאך דעם געמאכט די טיר טיר האט מען אויך געמאכט פון עצי שמן דאס הייסט די טיר צווישן די קודש הקדשים און די קודש דא שטייט נישט געווען א פרוכת שטייט נאר עס געווען א טיר און ווייטער האט מען געמאכט אויף דעם קישוטים צוויי שיינע דעזיינס און צוגעדעקט מיט גאלד די טיר פון די היכל איז געווען געמאכט מזוזות די שוועלן פון די טיר איז געווען געמאכט פון עצי שמן אויך, דאס איז שיין, נאכדעם די טיר אליינס איז געווען געמאכט פון עצי ברושים, ברושים מיין איך א סארט ארז וואס קומען אויס זעהן שטערקער, וואס ס'רעכנט אויס ווי מ'האט עס געמאכט, ווייטער איז געווען שיין געמאכט מיט גאלד אויף דעם, נאכדעם חוץ פון די אלע זאכן האט מען געמאכט א חצר, ס'הייסט די עזרה ארום און ארום די הויז, און ס'איז געווען געמאכט פון האלץ. עד כאן מעשה המקדש זייער פשוט.